כּיוון דנתרי טרפֿייהו, ווײַל די בלעטער פֿאַלן אַראָפּ, שבֿיק לה וועט ער איבערלאָזן, ונפֿיק ס'וועט נישט זײַן אײַנגענעם דאָרט צו זיצן. איז איבער אונדז האָט מען געפֿלעגט נעמען פֿאַר סכך, האָט מען געפֿלעגט נעמען די, די, די שטעכעדיקע, ס'פֿאַלט אויך אַ מאָל עפּעס אַראָפּ, אָבער נישט קיין סך. אין שולחן-ערוך שטייט טאַקע, אַז אויב דער סכך איז פֿון אַזעלכע סאָרט זאַכן, וואס איז דער סדר פון די זאכן זאלן אראפפאלן איז נישט כשר מכח דעם דין, אזוי בלייבט דאך די הלכה איר צוגעצויגן. אמר רב גידל אמר רב, האט רב גידל געזאגט פאר רב'ס וועגן, האי אפקותא דדיקלא, ביי א טייטלבוים וואקסט אונטן ארויס א ווארצל, און פון דעם ווארצל טוט זיך צושפרייטן אסאך שטעקעלעך, אבער די אלע שטעקעלעך אונטן זענען צוזאמען אין דעם ווארצל. איז לכאורה אזוי, זאגן מיר מסככין בהו, ס'כשר פאר סכך, כאטש אין דער משנה האט מען דאך געלערנט חבילי קש חבילי עצים, אין מסככין בהן, אבער דאס איז כשר פאר סכך. אף על גב דאגידי זענען דאך געבינדן, ווייל אונטן זענען זיי דאך צוזאמען, איז דאך עס גלייך צו בינטלעך אין די משנה שטייט, אז מיט בינטלעך טאר מען נישט לייגן פאר סכך משום גזירת האוצר, נאר אגד בידי שמים לא שמיה אגד, וואס בידי שמים געבינדן הייסט נישט געבינדן, אף על גב דהדר אגיד להו, כאטש אויבן טוט ער זיי אויך צוזאמענבינדן זאלן זיך נישט אזויער צושפרייטן, איז זאל עס הייסן מכח דעם א בינטל? ניין, איגד בחד, אויב מען בינדט א זאך וואס די זאך איז א איינציגע זאך, וואס די זאך איז באהאפטן, לא שמיה אגד, דאס הייסט נישט געבינדן, אין דעם זעלבן דין שטייט אמר רב חסדא אמר רבינא בר שילא הני דוקרי דקני דוקרי דקני ווי עס איז די זעלבע זאך ווי מען האט פריער געלערנט אפקותא דדיקלא נאר דארטן איז עס ביי א טייטלבוים און דאס איז עס אזעלכעס פון ביי שטעקעלעך איז דאס. מסככין בהו, מעג מען מיט דעם לייגן פאר סכך? אף על גב דאגידי נינהו איז לכאורה דארף עס דאך זיין גלייך צו א בינטל, און חבילים האט מען דאך געלערנט פון שטעקעלעך טאר מען נישט, אבער אגד בידי שמים וואס איז געווארן פארבינדן בידי שמים ווי עס וואקסט, לא שמיה אגד הייסט עס נישט פארבינדן. אף על גב דהדר אגיד להו, ער טוט זיי אויבן בינדן זאל נישט זיין אזוי צושפרייט, איגד בחד, אז מען טוט בינדן א זאך וואס די זאך איז איין זאך, נאר טוט עס צוזאמען נעמען, איז לא שמיה אגד, הייסט עס נישט געבינדן. תניא נמי הכי מ'האט אויך אזוי געלערנט אין דער ברייתא, קנים ודוקרנין מסככין בהן, האב איך יעצט געלערנט פשט אז עס איז צוויי זאכן, קנים איז איין זאך און דוקרנין איז א צווייטע זאך. פרעגט די גמרא, קנים פשיטא, שטעקעלעך איז דאך זיכער כשר פאר סכך. נאר אימא, זאג ס'איז איין זאך, קנים של דוקרנין מסככין בהן, מיט דעם מאל מעג מען מאכן סכך. ואמר רב חסדא אמר רבינא בר שילא, הני מרריתא דאגמא, דאס איז א דין פון פסח. דער דין איז דאך על מצות ומרורים יאכלוהו, איז דער מרור די חזרת וואס ווערט אנגערופן מרריתא דאגמא, אדם יוצא בהם ידי חובתו בפסח, פסח איז מען יוצא דעם חוב. זאגט די גמרא מיתיבי, איך וועל דיר פרעגן א קשיא, מיר האבן געלערנט אזוב דא ווי די תורה זאגט מען זאל נעמען אזוב, זאל דער נאמען פון דעם זיין נאר אזוב, ולא אזוב יון, נישט זאל הייסן אזוב יון, ולא אזוב כוחלי, ולא אזוב מדברי, ולא אזוב רומי, ולא אזוב שיש לו שם לווי, און נישט זאל האבן נאך א נאמען, ווייל די תורה האט געזאגט אזוב מיינט מען דאס וואס הייסט נאר אזוב, איז דאך די זעלבע זאך דא אויך אז די תורה האט געזאגט מרור. מיינט די תורה מען זאל נעמען א זאך וואס עס הייסט מרור, אבער נישט נעמען א זאך וואס עס הייסט מרריתא דאגמא? אמר אביי, האט אביי געזאגט, כל שנשתנה שמו קודם מתן תורה, אז פאר מתן תורה האט עס געהאט דעם שם לווי, ובאתה תורה והקפידה עליו, און די תורה איז געקומען, ס'איז דאך דא אסאך מינים, אנדערע מיט דעם שם לווי און אנדערע נאר דעם נאמען, און די תורה זאגט, למשל ביי אזוב, די תורה דערמאנט נאר דאס ווארט אזוב, עס דערמאנט נישט כוחלי, איז א סימן בידוע שיש לו שם לווי, פסול. אז דער אזוב כוחלי, דאס מיינט נישט די תורה, ווייל די תורה זאגט דאך איבער דעם נאר דאס ווארט אזוב, מיינט די תורה דאס וואס הייסט סתם אזוב. אבער והני, אבער די מרריתא דאגמא, לא נשתנה שמם קודם מתן תורה. זייער נאמען לא נשתנה שמייהו קודם מתן תורה כלל, פאר מתן תורה איז נישט געווארן אנדערש זייער נאמען, ווען די תורה איז געווארן געגעבן האט מען דאס נאר גערופן מרור סתם, און ווען די תורה האט געזאגט מרורים איז דאס אויך געווען אין דעם כלל, דעריבער איז מען יוצא מיט מרריתא דאגמא. רבא אמר, רבא זאגט, אפילו יעצט האט עס אויך נישט קיין שם לווי,

איז ווייל עס געפינט זיך דארט ס'וואקסט דארט אינדרויסן דארטן אין דעם סטעפ ווי עס וואקסט גראז אבער נישט די טייטש איז דער נאמען פון דעם איז מרריתא דאגמא דער נאמען פון דעם איז מרור נאר מען זאגט אז ס'וואקסט דארטן רשי. אמר רב חסדא, האט רב חסדא געזאגט, איגד בחד, מען בינדט איין זאך, לא שמיה אגד, הייסט עס נישט געבינדן, וואס הייסט דאס? ס'דא ערטער ווי די תורה זאגט מען דארף נעמען א בינטל, שטייט ולקחתם לכם איר זאלט זיך נעמען אגודת אזוב, א בינטל אזוב. צי ס'דא די רבנן'דיגע דינים ווי מ'האט געלערנט דא אין דער משנה אז חבילי קש חבילי עצים חבילי זרדין אין מסככין בהן, איז אויב איך בינד איין זאך הייסט עס נישט קיין בינטל, וואס איז דער חידוש אז איך האב איין זאך בינד איך דאך עס נישט? נאר מיר האבן דאך פריער געלערנט אין גמרא, ס'איז פארהאנען אמאל א זאך וואס עס וואקסט, אונטן איז עס איינס און אויבן טוט זיך עס פונאנדערשפרייטן, אזוי ווי עס איז ביי א טייטלבוים, איז דעמאלט אט די צווייגן וואס עס טוען זיך פונאנדערטיילן, אז איך בינד עס ארום, איך טו דאך עפעס אויף מיט די בינדן, אבער ווייל בחד, פאקטיש איז דאך דאס איינס, איז לא שמיה אגד, הייסט נישט געבינדן. שלוש, ווען מען בינדט צוזאמען דריי זאכן, שמיה אגד, דאס הייסט א בינטל. שניים, ווען מען בינדט צוויי זאכן, צי דאס הייסט א בינטל צי נישט, מחלוקת רב יוסי ורבנן. איז דא א מחלוקת פון רב יוסי מיט די רבנן דתנן, מיר האבן געלערנט מצות אזוב, די מצוה פון אזוב שטייט דאך ווען איינער איז געווארן טמא צו א מת דארף מען איינטונקען דעם אזוב אין די וואסער פון די פרה אדומה געמישט מיט די אפר און מען זאל שפריצן אויף אים איז וויפיל אזוב זאל איך נעמען? שלשה קלחים, דריי ווארצלען, ובהן שלשה גבעולים, אין זיי איז פארהאנען דריי ריטלעך, מען מיינט נישט אז יעדע ווארצל האט דריי ריטלעך, נאר מען מיינט יעדע ווארצל האט איין ריטל. דאס איז די מצוה. רב יוסי אומר, רב יוסי זאגט, מצות אזוב, די מצוה פון אזוב, איז שלשה גבעולים, איז דריי, ווי מען זאגט פריער, דריי ריטלעך. איז ער גייט קריגן, פשטות דארף איך זאגן אז ער קריגט. וועל מיר באלד זעהן וואס ער קריגט. דער תנא קמא האט דאך אויך אזוי א געזאגט שלושה קלחים. דו וואס איז די טייטש בהם שלושה גבעולים אז אין יעדן איינעם איז דא איין גבעול מיינט דאך דא זאגט ער דאך אויך די זעלבע זאך. די זעלבע זאך איז דאך עס. ושי' באלד וועל מיר זעהן ווי די גמרא וועט איינלערנען ושיריו אויב אין אנפאנג איז געווען דריי. און איינס איז אראפגעפאלן, ס'איז געבליבן שיריים, איז שנים, איז צוויי אויכעט גוט. וגרדומיו, גרדומיו האבן מיר פריער געהאט אין גמרא לגבי אז מ'האט געמאכט ציצית דף ט' עמוד א' גרדים און זעהט אויס ס'איז די זעלבע זאך, גרדומיו ווערט אנגערופן אזוי, בכלל די אזוב איז דאך זייער א נידריגע גראז, ס'וואקסט נישט הויעך, און מ'טוט מיט דעם שפריצן. טוט זיך אפברעכן און עס בלייבט איבער א שטיקעלע, און די שטיקעלע ווערט אנגערופן גרדומין, דארטן האט מען געהאט דאס ווארט גרדומין, דאס די פרענזלעך פון די מלבוש דאס וואס בלייבט איבער ביי דער ענדע, דא מיינט מען אויך די שיריים וואס בלייבט איבער פון די ריטלעך, ווי גרויס זאלן זיי זיין? כל שהוא, וויפיל ס'איז דא, אזויפיל איז גוט. יעצט קא סלקא דעתין, מיר, מיר האבן יעצט געלערנט אז רב חסדא זאגט ביי צוויי קריגט זיך רב יוסי מיט די רבנים, האט ער אזוי יא מפרש געווען די מחלוקת, ווי אזוי? מדשיריו שנים, רב יוסי לערנט אז בלייבט איבער צוויי איז אויכעט גוט. איז תחילתו נמי שנים, האלט ער אז אין אנפאנג איז אויכעט גוט צוויי. איי והאי דקתני שלושה רבי יוסי האט דאך דערמאנט מצוות אזוב שלושה גבעולים דאס איז נאר למצוה לכתחילה איז בעסער דריי וועט זיין אז מ'האט נאר צוויי ריטלעך איז עס אויכעט גוט נאר דריי דארף זיין למצוה און מדרבי יוסי שלושה למצוה, אז רב יוסי זאגט דריי איז א מצוה, ס'נאר א דין פון לכתחילה אז איך קען אויספירן זאל איך נעמען דריי, איז לרבנן, אז די רבנן קריגן זיך אויף דעם, וועל איך זאגן שלושה לעכב, אז שלושה איז לעכב, דאס הייסט אז צוויי אפילו איך האב נישט מער נאר צוויי טויג עס אויך נישט, פארוואס האט מען אזוי געלערנט פשט, ווייל רב חסדא זאגט דאך ביי צוויי איז א מחלוקת פון רב יוסי מיט די רבנן, און איך זעה רב יוסי האלט אז בדיעבד שיריים איז גוט צוויי, זאגן מיר אז אז לכתחילה דאס הייסט גלייך נעמען נישט שיריים אז כ'האב נישט קיין ברירה איז אויכעט גוט צוויי, מוז איך דאך זאגן אז די רבנן האלטן דריי לעכב. דאס איז דער פשט אין רב חיסדא. קומט דאך יעצט אויס אז צוויי, לויט רבי יוסי'ן הייסט עס יא געבינדן און לויט די רבנן נישט געבינדן. און יעצט קומט אויס אז לויט רבי יוסי'ן צוויי הייסט געבינדן, לויט די רבנן מוז זיין דריי. פרעגט די גמרא והתניא מיר האבן דאך אבער געלערנט אנדערש אין א ברייתא, דו זאגסט אז לויט רבי יוסי'ן דריי איז נאר למצוה נישט לעיכובא, מיר האבן געלערנט רבי יוסי אומר, רבי יוסי זאגט, אזוב שתחילתו שניים, אויב ס'איז געוועזן אין אנפאנג צוויי ריטלעך, ושיריו, און ס'איז איבערגעבליבן אחד, איינס, פסול, איז פסול, ואינו כשר, ס'איז נישט כשר, עד שיהא תחילתו שלושה, אז דער רינג איז תחילתו מוז זיין שלושה, ושיריו איז גוט שניים אויך. זעה איך דאך פון דעם מאל אז רבי יוסי האלט אז לעיכובא מוז זיין דריי. ענטפערט די גמרא, איפוך, איך וועל יעצט זאגן פארקערט, לרבי יוסי שלושה לעכב, לויט רבי יוסי'ן דריי איז לעיכובא, ווען הייסט באר אים א בינטל? דווקא דארטן ווען ס'איז דא דריי?
לרבנן שלושה איז נאר למצוה, לכתחילה דארף איך נאכזוכן דריי. זאגט די גמרא, והתניא, און מיר האבן טאקע אזוי א געלערנט, אז לויט די רבנן איז דא בתחילה, איז וואס הייסט איך האב נישט קיין ברירה, איז גענוג צוויי, טאקע למצוה דארף איך נעמען דריי, נאר בשעת הדחק כ'האב נישט קיין ברירה איז גוט צוויי, האט מען געלערנט אזוב שתחילתו שניים. אזוב וואס אין אנפאנג איז געווען צוויי ושיריו, אדער אין אנפאנג איז געווען וויפיל מען דארף נאר עס איז אוועקגעפאלן און עס איז איבערגעבליבן אחד נאר איינס כשר איז עס כשר ואינו, קומט אויס אזוי אין אנפאנג מוז זיין צוויי און שיריים איז גענוג איינער. ואינו פסול, און דער אזוב איז נישט פסול, עד שיהא תחילתו ושיריו אחד, עס מוז זיין דער אנפאנג און די שיריים אחד, דעמאלט איז פסול, איז דאך שוין דא א סתירה, פריער האט מען געלערנט תחילתו שניים ושיריו אחד כשר, פרעגט די גמרא. שיריו אחד פסול עס בלייבט איבער איינס איז פסול, הא אמרת דו האסט פריער געזאגט שיריו אחד עס בלייבט איבער איינס כשר איז עס כשר, אלא אימא זאג אזוי עד שתהא תחילתו כשיריו ווען איז פסול אז דער אנפאנג וועט זיין אזוי ווי די שיריים מיט וועלכן וועט זיין דער אנפאנג ווי די שיריים אחד איינס דרש מרימר האט מרימר גע'דרש'נט. הני איסורייתא דסורא, די בינטלעך מיט די שטעקעלעך וואס מען פארקויפט אין די שטאט סורא, מיר האבן דאך געלערנט אין דער משנה מיט בינטעלעך און שטעקעלעך טאר מען נישט לייגן קיין סכך, דווקא ווען מען טוט עס אויפבינדן, פארוואס טאר מען נישט ארויף לייגן קיין בינטלעך האלץ פאר סכך, ווייל מצד הדין וואלט מען געמעגט. נאר מיר האבן מורא ווען א מענטש קומט אמאל פון פעלד זומער מיט נאסע שטעקעלעך, טוט ער עס אוועקלייגן אויבן אויף אויסצוטריקענען, און ער לייגט עס נישט ארויף לשם צל, און ס'קומט סוכות וועט ער זאגן דאס זאל זיין סכך, און דעמאלטס איז דאך שוין מדין תורה פסול מכח תעשה ולא מן העשוי, דעריבער אפילו דעמאלטס ווען ער לייגט אוועק די בינטלעך לשם סכך, טו איך אויכעט אסר'ן. איז פארוואס גזירת אוצר איז דאס גערעדט געווארן? אזעלכע בינטלעך וואס מען טוט צובינדן, מען לייגט זיי אוועק זאלן זיך טריקענען, אבער די בינטלעך פון סורא, מסככין בהו טוט מען מיט דאס אויך, מעג מען יא עס ארויף לייגן סכך, מען דארף עס נישט אויפבינדן, אף על גב דאגדן. כאָטש זענען דאָך צוזאַמענגעבונדן און נישט דעריבער האָב איך עס צוזאַמענגעבונדן ווייל איך זאָל עס אַוועקלייגן אין אוצר וואָס דער סדר איז צו טרוקענען למניינא בעלמא הוא דאגדן, דעריבער האָב איך עס צוזאַמענגעבונדן בשעת'ן פאַרקויפן, וויל נישט דער פאַרקויפער ער זאָל דאַרפן גיין ציילן יעדן מאָל, מאַכט ער פון דעם אָ בינטלעך אַזוי ווי איר זעט אין באַנק, און דיימס, פעניס, גיט מען גלייך ווי מען זאָגט שוין אַ געציילט אַ געציילט פּעקל. אמר רב אבא, האט רב אבא געזאגט, הני צריפי דאורבני, דא וועלן מיר צוגיין א נייע סארט קאנסטראקשען, דער סדר איז אמאל געוועזן, מסתמא איז עס היינט אויך אזוי, די וועלכע געפינען זיך אין פעלד, טוען זיך דארט מאכן אזוין סארט ביידל, אן ארט וואו איז מ'זאל זיך דארט געפינען, ווי אזוי? מ'טוט נעמען לאנגע שטעקעלעך, וואס די שטעקעלעך זענען ווייכע ריטלעך וואס זיי קענען זיך בייגן, אין איין עק, דעם אויבערשטן עק טוט מען דאס צוזאמענבינדן, און די אונטערשטע עק, טוט מען נעמען א פאדעם אדער רויכער און מען טוט עס אזוי יא דורך וועבן איינס ארויף און איינס אראפ איז אונטן טוט עס האלטן סזאל ווערן פונאנדער געשפרייט און אויבן האט עס ווי מען זאגט א שפיץ און דער שומר וועלכער היט דארטן פעלד ער טוט זיך דארטן אין דעם אין דעם או זיך באהאלטן איז איז פראקטיש איז דאך דאס געבינדן ס'איז דאך נישט פון איין ריטל, דאס איז דאך פון אסאך ריטלעך, יעצט וויל איך נעמען די גאנצע הייזקע, די גאנצע באראק פון די ערבות, ארויפלייגן דאס אויף א סכך. זאגט ער די צריפי דאורבני, כיוון שהותרה ראשי מעדנים שלהם, אזוי ווי ס'נאר געווארן אויפגעבינדן אויבן די קניפ, כשרה, איז עס שוין כשר? פרעגט די גמרא, פארוואס זאל עס זיין כשר? והא אגידי מתתאי? אויבן איז דא א קניפ אלעס צוזאמען באפעסטיגט, אונטן איז דאך אויכעט פארהאנען ווי מען זאגט וואס טוט זיך דארט ווי מען זאגט וועבן אז ס'זאל זיך האלטן אלעס צוזאמען, דארף דאך עס לצאת פיו אונטן איז דאך עס געפלאכטן. ענטפערט די גמרא, דשרי להו, אז די טייטש איז ער טוט אויפבינדן דאס וואס איז געפלאכטן, אבער וואס איז די חידוש? נאר ער טוט אויפבינדן אבער ער טוט נישט ארויסציען דעם פאדעם, און אויב ער טוט נישט ארויסציען דעם פאדעם, וואלט איך געוואלט מיינען עס האלט זיך נאך יעצט, לאזט ער מיר הערן אז אויב ס'איז נאר אויפגעבינדן איז דאך שוין נישט געבינדן. רב הונא בריה דרב יהושע רב הונא אמר רב הונא צו רב הונא אמר אמר רב הונא בריה דרב יהושע אפילו תימא איך קען אפילו זאגן דלא שרי להו ער האט אונטן נישט אויפגעבינדן ער דארף נאר אויפבינדן אויבן איי דו פרעגסט מיר ס'איז דאך נאך א בינטל און מיט א בינטל טאר מען דאך נישט לייגן קיין סכך כל אגד שאינו עשוי לטלטלו יעדע זאך וואס איז געבינדן אבער ווי מען זאגט, איך קען דאס נישט רירן פון ארט אויף ארט, ווייל דא אויף, נאכדעם ווי ער האט אויפגעבינדן אויבן, וועט זיך עס שוין צעפאלן, איז דעמאלט לא שמיה אגד, געבינדן איז עס, אבער עס הייסט נישט געבינדן, א זאך וואס וועט זיך נישט האלטן, דאס הייסט נישט געבינדן. רשי.

יעדן בינטל האָט זיך זײַן צאָל שטעקעלעך. מסככין בהן, דאָס איז כּשר פֿאַר סכך ווען ס'איז צוזאַמענגעבונדן, ואין בהן משום גזירת אוצר דכל ימות השנה, אַזוי האָט מען דאָך געלערנט אין דער משנה, אַז חבֿילי קש, חבֿילי עצים און חבֿילי זרדין, אַפֿילו ווען איך לייג עס אַוועק לשם סכך איז עס נישט כּשר, ווייל כ'האב מורא און צוליב דעם או א גאנץ יאר וועט ער עס אוועקלייגן אויף אויסצוטריקענען לשם אוצר, און ער וועט זיך באטראכטן סוכות אז ס'זאל זיין סכך, איז דא דער איסור תעשה ולא מן העשוי, דעריבער איז מען גוזר אפילו ווען מען לייגט עס לשם סכך קען מען אויך, איז עס אויך נישט גוט, דא איז נישט דא די גזירה לפי שאין דרך להצניען באוגדם, ווייל עס איז נישט די סדר אז מען זאל עס באהאלטן ווען ס'איז געבינדן. איז דאך נישטא די גזירת אוצר. איי אויב אזוי וואס דארף מען עס בינדן? אלא למניינא בעלמא אגדינן, נאר אויף דעם צאל טוט מען עס בינדן, עד שימכרו, ביז מען וועט עס פארקויפן, והלוקחן ליבשם, און די וואס טוען דאס קויפן דאס צו טריקענען, מתיר אוגדם.

אז דער פאדים זאל גיין ארום און ארום געוועבט דריי פיר מאל כמו שיש למצודה אזוי ווי ס'איז דא ביי א מצודה, דא איז נישט אזוי. ראשי מעדנים קשר עליון, דער אויבערשטע קניפ מעדנים כמו אזוי ווי שטייט התקשר מעדנות כימה מתתאה לצד פיו אונטן ביי די ברייטע עפענוג, הוא קלוע איז עס געפלאכטן. פרעג מיר די פארוואס איז עס גוט? עס איז דאך אונטן געבינדן. האט מיר גענטפערט דשרי להו, מתיר, ער בינדט אויף, ראשי החוט, די עקן פון פאדים שקלוע בו וואס איז געפלאכטן ואינו צריך להפקיע הקליעה, די חידוש איז ער דארף נישט ארויסנעמען די פלעכטינג. שאינו עשוי לטלטלו, כגון זה, צום ביישפיל דא, שמשהותר קשר עליון, נאכדעם ווי ער האט אפגעבינדן דעם אויבערשטן קניפ, אם אתה מטלטלו, אז דו וועסט עס מופן פון ארט אויף ארט, הוא ניתק מאליו, טוט זיך עס צעפאלן פון זיך אליין, שאין ווייל דאס איז נישט אלא פיו קלוע, אונטן איז געפלאכטן, כמין גדיל ווי א פלעכטינג לאחוז צו האלטן את הנצרים די שטעכעלעך און אזיין פלעכטינג וואס דיע פלעכטינג האלט נאר ווען מ'איז אויפן ארט און דעמאלט ווען איך טו עס אוועק ריקן פון ארט צו ארט טוט עס איינפאלן דאס הייסט נישט געבינדן. ווען ס'נאך געבינדן די ראשי מעדנים אויכעט קאן איך עס טראגן פון ארט אויף ארט, דעמאלט קאן מען נישט מיט דאס מסכך זיין. ברוך השם, מסכת סוכה, דף יג, עמוד ב, די שורה הייבט זיך אהן לא שמיה אגד. אמר רבי אבא אמר שמואל, ירקות, דיע ירקות שאמרו חכמים וואס די חכמים האבן געזאגט אדם יוצא בהם ידי חובתו בפסח. די ירקות וואס ווערט אויסגערעכנט אין דער משנה, וואס די תורה זאגט דאך על מצות ומרורים יאכלוהו, מען דארף עסן דעם ירק מרור, איז אויסגערעכנט דארט אין דער משנה, חזרת, עולשין, דארט אנדערע, און די ירקות זענען זייער דין. דער סדר פון דער גמרא איז אז מ'וועט דאס אוועקלייגן ווי מען זאגט אלס סכך, מיר גייען דא צושטעלן א דין פון פסח, צו א דין פון טומאה, צו א דין פון סוכה, וועט זיך דאס נישט. האלטן, דאס וועט זיך, ווי מען זאגט, פאר דער צייט פארטריקענען און זיך אפברעכן, און מיר האבן דאך געזאגט א כלל, אז איך קוק נישט אויף דעם מצב פון דער זאך, ווי אזוי די זאך איז ממש אין דעם מאמענט, נאר איך קוק ווי דאס וועט ארויסקומען אין פארלויף, צי ס'וועט האלטן די זיבן טעג. זאגט דאס ערשטע דין פון טומאה, אז דיע סארט זאכן מביאים את הטומאה, מיר האבן דאך געלערנט אז אויב ס'איז פארהאנען א כזית פון א מת און דערלעבן איז דא כלים, לאמיר זאגן אינדרויסן, איז אויב עס רירט נישט אן די כזית מן המת די כלים ווערן זיי נישט טמא, ווי איז אז עס וועט ליגן א ברעט וואס איז ברייט א טפח, און הויכער פון דער טומאה א טפח, און אי אויף דעם מת אי אויף די כלים, איז עס דעמאלט מאהיל, איז עס דעמאלט מאהיל, טוט עס מאכן א אוהל אז די טומאה טוט זיך פארשפרייטן. אבער דעמאלט ווען די טומאה טוט זיך פארשפרייטן, האבן מיר דאך געלערנט אז מען וועט אוועקשטעלן אויף דעם, אויף דעם ברעט אויבן כנגד הטומאה א זאך, וועט עס נישט ווערן טמא. פארוואס וועט עס נישט ווערן טמא? ווייל ווייל אויב ס'איז מביא און עס טוט זיך צושפרייטן די טומאה, גייט די טומאה נישט ארויף. איז דא אויף די ירקות, אויב ס'וועט זיין אויבן אויסגעשפרייט מיט די ירקות חזרת צי עולשין, איז דא אזא דין, מביאין את הטומאה. אז די טומאה וועט זיך צושפרייטן, און נאך א דין, ואין חוצצין בפני הטומאה, אז ס'איז נישט קיין חציצה, די טומאה גייט אין דער ברייט, און די טומאה גייט ארויף אויכעט, וואס איז דאס? אין אמת'ן מצד הדין, איז דער דין מביא מצד דין תורה, איז מביאין את הטומאה, און מדין תורה איז עס אויכעט חוצצין. בפני הטומאה, נאר די רבנן האבן געזאגט אז מען זאל זיך נישט פארלאזן אויף זיי אז זיי זאלן זיין א חציצה בפני הטומאה, ווייל אמאל קען זיין מען האט זיך פארלאזן אויף זיי, און דאס איז דאך אזעלכע זאכן וואס דיע זאכן ווערט דאך אויסגעטריקנט, און אז עס ווערט אויסגעטריקנט דעמאלט וועט דאך די טומאה ארויפגיין אויבן, ס'איז דאך נישטא קיין חציצה. איז דאס די טייטש פארוואס מיר זאגן אז אין חוצץ אבער מביאין את הטומאה איז עס פארוואס ווייל כל זמן ס'איז נישט געווארן אויסגעטריקנט איז דאך שוין דאס אן אוהל. יעצט ס'איז דא א כלל אזוי אז אויב ס'איז דא סכך פסול אין א סוכה פיר טפחים ווערט געפסלט די סוכה. מען דארף דאס אבער פארשטיין, אויב עס ליגט אויף איין ארט סכך פסול אין א שטיק פון פיר אויף פיר, ווערט די סוכה נישט פסול, נאר וואס דען, לאמיר זאגן די סוכה האט נאר דריי ווענט, דריי ווענט איז א כשר'ע סוכה, און לאמיר זאגן דרום, מזרח, צפון, איז אויב ס'וועט מיר ליגן די גאנצע לענג פון סוכה פון מזרח ביז מערב, וועט ליגן סכך פסול, וואס די ברייט פון סכך פסול איז פיר טפחים, סכך פסול דער שיעור פיר, און די גאנצע לענג פון סוכה איז דער סכך פסול טוט פונאנדערטיילן, אז די וואנט פון דער זייט באלאנגט נישט דא, ממילא וואס באקומט זיך ביי מיר יעצט, איך האב דא צוויי ווענט, און דא האב איך צוויי ווענט, לו יצוייר דער סכך פסול וועט מיר ליגן נישט ווי כ'האב פריער געזאגט פון מזרח צו מערב, נאר וועט ליגן פון דרום צו צפון, וועט עס אויך פסל'ען, וועלכע זייט וועט עס פסל'ען? נאר די מערב זייט, בלייבט מיר איבער ביי די מערב זייט צוויי ווענט, אבער דאס וואס איז צו מזרח זייט, אויב דארט איז דא הכשר סוכה, וועט עס נישט פסל'ען, איז די שיעור, געדענקט מוז מען רעדן אז סכך פסול זאל פסל'ען. דווקא איז עס פֿיר טפחים די גאנצע לענג פון סוכה, און אויך אן אופן ווי די סוכה האט נאר דריי ווענט, ווייל אויב די סוכה האט פֿיר ווענט, וויאזוי ס'זאל נישט זיין דער סכך פסול אונטער דעם סכך פסול, טאר מען טאקע נישט זיצן, אבער עס בלייבט דאך מיר א סוכה. יעצט איז דא א דין פון אויר, די שיער פון אויר אז ס'זאל פסל'ען. איז דער אויר איז דער שיעור דריי טפחים, ווייל ביז דריי טפחים זאגן מיר לבוד, איז אויך דער זעלבער אופן, אויר זאל פסל'ן דארף זיין די אויב די סוכה האט דריי ווענט, און ס'זאל זיין ס'האט אויפן א שטיק פונאנדערטיילן און ס'האט נאר צוויי ווענט, און מ'האט דא א שאלה וועגן די ירקות וואס איז זייער פסול. מיר זאגן דאך אז ס'איז פסול'ע סכך, צי איז זייער פסול וועגן פסול'ן סכך, ממילא דער שיעור פון זיי וויפיל? פיר טפחים, אדער דער פסול פון זיי איז, פארוואס איז עס פסול? ווייל טאמער ס'וועט אראפפאלן ס'וועט ווערן אויר, טו איך זאגן אז ס'איז גלייך ווי ס'איז שוין יעצט געוועזן אויר, איז דעמאלט דער שיעור וויפיל? שלושה טפחים. שטייט דא אויך ופוסלין בסוכה משום אויר, די שיעור זאל פסלען איז דריי טפחים, מאי טעמא? בכלל וואס איז די טעם? דו קענסט זאגן ס'פסול'ע סכך, אבער פארוואס זאלסטו זאגן ס'איז משום אויר? כיוון וויבאלד דלכי יבשי ס'וועט ווערן אויסגעטריקנט פרכי צוברעכן זיי זיך ונפלי, איז שוין כמאן דליתנהו דמי, איז גלייך ס'איז דא נישט דא, איז דא אויך נישט די פסול. וועגן סכך פסול, נאר דער פסול איז וועגן אויר. רש"י. ואמר רב אבא אמר רב הונא, רב אבא האט געזאגט פאר רב הונא'ן, הבוצר איינער טוט רייסן וויינטרויבן לגת, ער זאל אויספרעסן מאכן פון דעם וויין, אין לו ידות, האט עס נישט קיין דין יד. וואס איז דער דין יד? מיר האבן דאך געלערנט שוין אז וועלכע זאך איז מקבל טומאה, דווקא אוכלין און משקין, כלים, א מענטש, ווי וועט אבער זיין א צווייגל? א צווייגל איז נישט מקבל טומאה, אז ס'וועט אנרירן א טומאה אין א צווייגל, ס'איז א שטיקל האלץ, ווערט עס נישט טמא. ווי איז אבער אז אויב אויף דער צווייג איז דא פירות, און איך טוה האלטן, למשל איך האב וויינטרויבן אויף דעם אשכול, וויאזוי עס איך די וויינטרויבן? וויאזוי טו איך עס עסן? איך טו עס, איך דארף עס אויף, עס האלט זיך אין דעם הענגל, און אזוי טו איך עס עסן. איז דעמאלט זאגן מיר אז דאס הייסט א יד צו דעם אוכל, און די יד פון אוכל איז מקבל טומאה, אז די טומאה האט נישט אנגערירט דעם אוכל, נאר די טומאה האט אנגערירט אין דעם יד, איז ווערט אלעס טמא. איז דאס גערעדט געווארן ווען איך האב אפגעריסן די וויינטרויבן, איך וויל זיי עסן, דעמאלט. טו איך זיך ניצן די הענגל איך זאל עסן, ווי איז אבער הבוצר לגת, ער טוט רייסן די וויינטרויבן צו מאכן וויין, אויף צו מאכן וויין דארף מען דאך נישט האבן די, דעם יד, דעמאלט אין לו ידות האט עס נישט דעם דין יד, און אז עס האט אנגערירט א טומאה אין דעם העלצל ווערט עס נישט טמא. רב מנשה בר גדא אמר רב הונא, רב מנשה בר גדא זאגט פאר רב הונא'ן, הקוצר לסכך, אז איינער האט קוצר, קוצר גייט ארויף אויף, שניידט תבואה, ער האט אפגעשניטן תבואה צו מאכן דאס לייגן סכך, אין לו ידות, איז די שטרוי האבן נישט קיין דין יד.

איז דווקא א יד וואס דארף האבן צו דעם עסנווארג, אדער אז די זעלבע דין איז דא יד הכלי, א הענטל פון דער כלי האט דעם זעלבן דין ווי די כלי. איז פארוואס האבן זיי געדארפן משנה זיין? ר' אבא האט דערמאנט בוצר ביי וויינטרויבן, און רב מנשיא האט געזאגט קוצר, זאגט די גמרא אזוי, מאן דאמר קוצר, דער וועלכער לערנט אז קוצר לסכך אין לו ידות, כל שכן איז אוודאי און אוודאי בוצר דארט וואו ער רייסט אפ לגת, איז ער זיכער נישט צופרידן מיט די ידות. פארוואס? דלא ניחא ליה, דארט האט ער דאך ווען מען, ער וויל גארנישט ס'זאל זיין די ידות, דלא נימצייה לח לחמריה, ס'זאל נישט אריינציען אין זיך ווי מען זאגט דעם וויין, איז אויב איך זע קוצר וואס קוצר מאכט דאך די קערנדלעך נישט קיין חסרון, דאך זאגן מיר אז אין לו ידות, איז בוצר אוואדע און אוואדע אין לו ידות, מאן דאמר בוצר שאין לו ידות, אבער ר' אבא, וואס ר' אבא לערנט אז ווען מען רייסט וויינטרויבן האט עס נישט קיין דין יד, אבל קוצר ווען איך שנייד אפ די תבואה איך וויל עס לייגן סכך, יש לו ידות, האָט יאָ דעם דין יד, דניחא ליה דליסכּך בהו, ער איז צופֿרידן מיט דעם וואָס ס'איז דאָ די שטרוי מיט די הענטלעך, כּי היכי דלא ליבדרו, אַז ס'זאָל נישט ווערן צעשפּרייט. דעריבער וועל איך זאָגן, וואָס הייסט אַזוי? אין וועלכן איז ער צופֿרידן? ער איז צופֿרידן מיט דעם וואָס אויבן געפֿינט זיך נאָך די קערנדלעך, דאָרט בײַ דעם עק פֿון דעם זאַנג, מיט דעם אויך האלט זיך די גאנצע זאך צוזאמען, ווייל אויב ער וועט אראפנעמען דעם עק פון דער זאנג פון די שטעקעלעך, ק ווי מ'זאגט עס וועט גיין לאיבוד דאס וואס געפינט זיך דארט אויבן, איז ער דאך ווי מ'זאגט צופרידן זיי זענען צוזאמען, דעריבער נישט דא קיין דין יד. זאגט די גמרא, נימא, מיר וועלן זאגן דרב מנשיא בר גדא תנאי, דעם דין וואס רב מנשיא האט געזאגט אז הקוצר לסכך, אין לו ידות, אין דער זאך איז דא א מחלוקת פון תנאים, דתניא, מיר האבן געלערנט סוכי תאנים, צווייגן פון פייגן, ובהן תאנים, ס'געפינט זיך אויף זיי פייגן, פרכילין, די הענגלעך פון וויינטרויבן, ובהן ענבים, ס'איז נאך דא אויף זיי וויינטרויבן, קשין, שטרוי, ובהן שיבולים, ס'איז נאך געבליבן אויף זיי די עק, די זאנגען מיט קערנדלעך. מכבדות, מכבדות ווערט אנגערופן די צווייגן פון א טייטלבוים, ובהן תמרים, ס'איז דאך דא נאך אזוי טייטלען, כולן די אלע. און איך וויל דאס מאכן פאר סכך, איז דאך אזוי, די האלץ איז כשר פאר סכך, אבער די פירות איז דאך ראוי לקבל טומאה, איז נישט כשר אויפן סכך, איז ביי די אלע דער דין אזוי. אם פסולת מרובה על האוכלין, אויב די פסולת איז מעהר ווי דעם אוכל. דאס הייסט, שטרוי איז מעהר ווי די קערנדלעך, צווייגן איז מעהר ווי די פירות, כשרה איז כשר. ואם לאו, און אויב נישט, אויב ס'איז פארקערט אז די אוכל איז מעהר פון פסולת, פסולה איז פסול. אחרים אומרים, די אחרים קריגן. זיי זאגן, אז וויאזוי זאל איך גיין מעסטן? דארף איך נישט מעסטן, נאר אז די שטרוי זאל זיין מער פון די קערנדלעך אליין, נאר עד שיהיו זאלן זיין קשים די שטרוי מרובים מער, על הידות ועל האוכלים. אז די שטרוי דארף זיין מער על הידות, ידות רופט זיך אהן כדי בית יד סמוך לאוכל, דאס איז יד, ווייל א דין יד האט נישט די גאנצע זאך, נאר דער עיקר איז דאך וואס טייטש בית יד, מען זאל קענען האלטן אין האנט. וואס זשע זעהן מיר פון דעם אז די אחרים לערנען? אויף וואס האב איך דאס אראפגעריסן? וואס וויל איך מיט דעם מאכן? איך וויל דאך מיט דעם מאכן סכך. זאגן די אחרים אז וואס? אז ס'איז יא דא א דין ידות, זיי זאגן אז די פסולת דארף זיין ס'זאל מבטל זיין מערער אי ווי די ידות אי ווי די אוכלין, הייסט עס אז איך זאג אז ס'איז דא אז די ידות זענען פסול בסכך ווייל ס'איז דא א דין יד, און די תנא קמא וואס האלט אז ס'איז נישט דא קיין דין יד קומט אויס אז רב מנשיא וואס רב מנשיא האט געזאגט. אז וואס האט געזאגט רב מנשיא הקוצר לסכך אין לו ידות ווי ווער זאגט ער זיין דין נאר ווי דער תנא קמא ווייל לויט די אחרים איז דאך יא דא א דין יד אויך דאס זאגט די גמרא מאי לאו בהא קא מיפלגי דמר סבר יש להן ידות די אחרים וואס די אחרים זאגן אז דארף זיין אזוי פיל שטרוי זאל מבטל זיין אי די ידות אי די אוכלים.

אין לו ידות האבן מיר דאך פריער געלערנט פשט דווקא בוצר אין לו ידות, אבער קוצר איז זיכער יש לו ידות, איז דער תנא קמא קען נישט האלטן ווי ער, דער תנא קמא האלט דאך ביי אונז אז זיכער אז עס איז נישט דא ביי א ביי קוצר אז ס'איז דא נישט דא, דא רעדט זיך דאך נישט לגת, דא רעדט זיך דאך וועגן סכך, רעדט זיך דער תנא קמא ס'האט נישט קיין דין יד. און אויב כ'זאל עס היילעך און עס רעדט זיך בקוצר לאכילה, ונמלך לסכך, איז דאך אוודאי און אוודאי אז ס'דארף האבן א דין יד, און דאך לערנט א תנא קמא ס'האט נישט קיין דין יד, האלט ער דאך זיכער נישט ווי רב אבא, און רב אבא'ס דין נאר לויט די אחרים. לרב מנשה בר גדא מי לימא צי ווילן מיר זאגן תנאי היא אז אין דער זאך איז דא א מחלוקת פון תנאים, ווייל ס'דא צוויי וועגן צו זאגן, מען קען זאגן, ר' מנשה האט טאקע געזאגט קוצר לסכך, איז זי האט נישט קיין דין ידות, וויל מען זאגן, קען מען זאגן איין וועג, אז אין לו ידות זאגט ער ווי דער תנא קמא נאר, אבער די אחרים קריגן זיך אויף אים, אדער מען קען זאגן, אז דא רעדט זיך, ער האט עס פריער אפגעשניטן לאכילה, ונמלך לסכך, אויב ער האט גלייך עס געשניטן אויף סכך, איז א זיכערע זאך אין לו ידות, ממילא דעמאלט וועלן די אחרים אויך לערנען אין לו ידות, נאר ווען איז זייער מחלוקת וואס די אחרים זאגן יש לו ידות, האט געוואלט פריער לאכילה ווי די גמרא זאגט דא, זאגט די גמרא אמר לך ר' מנשה דכולי עלמא סברי קוצר,

זאגן די אחרים האט דאך עס אפגעריסן לאכילה האט עס א דין יד, און די חכמים זאגן דער תנא קמא זאגט ווייל ער האט דאך יעצט באשלאסן פרעגט די גמרא אי קצר לאכילה האבן דאך שוין די ידות באקומען א דין אז ס'זאל אויף זיי ארויפגיין תורת טומאה, און מיט דעם וואס דער מענטש האט געטראכט מיט א מחשבה לסיכוך מאי טעמייהו דרבנן וואס איז די סברה פון די רבנן אז ס'זאל נישט זיין קיין דין יד. וכי תימא דו וועסט זאגן סברי רבנן די רבנן האלטן כיוון דנמלך עליהן לסיכוך ער האט באשלאסן אויף סכך בטלה ליה מחשבתו ווערט בטל די ערשטע מחשבה וואס איז געווען לאכילה ומי בטלה ליה מחשבה בהכי מיט די זאך וואס אויף דער זאך איז דא א קבוע דין קבלת טומאה צי וועט אוועקגיין דער דין נאר מיט זיין מחשבה? והתנן, מיר האבן געלערנט דער דין איז א כלי איז מקבל טומאה, אבער אויב דאס איז נישט קיין כלי איז נישט מקבל טומאה, איך האב פאר זיך א פעל פון א בהמה, אויסגעטריקנט אלעס איז אויב איך וויל דאס נוצן ווי די סדר איז געווען אמאל צו נוצן פאר א קארפעט איז דאך עס שוין א כלי איז עס שוין מקבל טומאה, ווי איז אבער איך וויל מאכן פון דעם שיך איך וויל מאכן פון דעם רצועות דעמאלט איז דאך עס נאכנישט קיין כלי איז דאך נאכנישט דא קיין גמר מלאכה. איז אזוי, איז כל הכלים יורדים לידי טומאה במחשבה, אויב ער האט נאר געטראכט אויף דער עור ער וועט עס נוצן, אדער אלס בעט צי צי אויף א טיש איז עס שוין מקבל טומאה. אבער דער האט וועש נאכהער האט ער באשלאסן צו מאכן שיך פון דעם, אויב ואין עולים מטומאתם דאס גייט נישט אוועק פון דעם דין וואס קאן מקבל טומאה זיין דורך וואס? האט עס געקאנט מקבל טומאה זיין דורך א פריערדיגע מחשבה, גייט עס נישט אוועק, אלא בשינוי מעשה, למשל ער וועט שוין נעמען א מעסער און ער וועט שוין האבן וועט שוין אנהייבן שניידן, דעמאלט וועט אוועקגיין פון דער זאך די דין טומאה, דער כלל איז אזוי, מעשה מוציא מיד מעשה, די מעשה איז מוציא מיד מעשה, דאס הייסט אזוי, כ'האב גענומען די פעל. און איך וויל עס נוצן פאר א קארפעט, און נישט כ'האב באשטימט בלויז אויף א קארפעט, נאר כ'האב שוין גענומען א מעסער און כ'האב עס צוגעגליכן, די שפיצן ארום געשניטן, האב איך געטון א מעשה ס'זאל זיין א קארפעט, און שפעטער האב איך גענומען שוין א שערל און איך הייב עס אן צוצושניידן אויף רצועות, דעמאלט איז מעשה מוציא מיד מעשה, און מיד מחשבה, אוודאי און אוודאי מוציא מיד מחשבה. מחשבה, אינה מוציאה לא מיד מעשה ולא מיד מחשבה, איז אויב אזוי בלייבט דאך שווער, ווי אזוי קען מען האלטן די חכמים אז אויב ער האט דאס אראפ געריסן אויף וועלן לאכילה איז דאך אויף זיי געגאנגען א דין ווי קבלת טומאה, און מיט דעם וואס ער טראכט זיך סיכוך. זאל אוועקגיין די דין יד, וכי תימא, וועסטו וועלן מחלק זיין, הני מילי דאס איז נאר געזאגט געווארן כלים דחשיבי, אז די זאך האט באקומען דורך מחשבה א דין כלי וואס איז חשוב, קען א מחשבה נישט אוועק נעמען, אבל ידות, די די טייטש אזוי די ידות האט דאך נישט קיין חשיבות, נו פארוואס זענען זיי מקבל טומאה, ווייל דלצורך אכילה נינהו, דעריבער זאגן מיר במחשבה נעשה מיט מחשבה ווערט עס, מיט מחשבה סלקא, אזוי וועסטו וועלן זאגן, מען קען אבער אזוי נישט זאגן. והתנן, מיר האבן דאך געלערנט אבער אז ביי ידות איז אויך דא דער דין אז מיט מחשבה אליין גייט נישט אוועק דער דין י. מיר האבן געלערנט אזוי, כל ידות האוכלין, די ידות פון דעם אוכל, דער יד פון אוכל האט דאך דעם זעלבן דין ווי דער אוכל, אז ס'רירט אן א טמא'ן יד ווערט טמא דער אוכל, אדער ס'רירט אן א טמא'ן אוכל ווערט טמא די יד, שבססן בגורן, באלד וועלן מיר אראפטייטשן דאס ווארט שבססן, איז דער דין טהרות. איז דער דין אז ס'איז ריין פארוואס איז עס ריין? ווייל ער האט יעצט מגלה דעת געווען אז ער וויל נישט יעצט האבן דעם יד, און וועט שוין פון יעצט אהן אוועקגיין פון דעם דער דין פון קבלת טומאה אז אויב ס'וועט אנרירן א טמא אין יד וועט די אוכל נישט ווערן טמא. ווען וועט ווערן טמא די אוכל? אז ס'וועט אנרירן א טמא אין דעם אוכל אליין. וועלכע זאך מאכט דאס?

רש"י ברענגט אראפ א צווייטע טייטש, אז בססן איז פון לשון בסיס, ווי מיר זענען געוואוינט צו זאגן, ס'איז אן ענין פון הכנה, את הכיור ואת כנו מאכט דער תרגום וית בסיסיה, דאס הייסט אז די צוגרייטונג וואס האט עס שוין געמאכט צו דעם דרעשן. אבער אלץ מיינט מען מיט דעם אויפבינדן. קומט פרעג איך אייך, ווען ער בינדט אויף האט ער געטאן עפעס א מעשה? האט ער נישט געטון קיין שום מעשה אין דעם. זאגן מיר אז מיט דעם אויפבינדן אליין ווערט די יד. אויב יא, הייסט דאס אז מחשבה קען מבטל זיין, ווייל דער אויפבינדן איז נישט מער ווי א מחשבה. איז בשלמא למאן דאמר בססן, בשלמא לדעם וואס ער לערנט טייטשט אפ די משנה וואס שטייט בססן התיר אגודן, ער האט אויפגעבינדן די בינטל שפיר, איז נישטא קיין קשיא, קען איך זאגן די רבנן האלטן ווי ער. ווייל איך זעה דאך ער האט אויפגעבינדן די בינטל, וואס איז דאך נישט מער ווי א מחשבה, ער האט נאר מגלה געווען ער וויל נישט אין די ידות, ווייל דער גאנצער ענין וואס איז די יד, וואס דארף איך דארט האבן דעם יד איך זאל עס קענען בינדן, איז מיט דעם האט ער שוין מגלה דעת געווען ווערט עס אויס יד, וועל איך דא אויך זאגן ביי אונז, זאל טאקע זיין פריער האט ער געטראכט ער זאל דאס נעמען אוכלין לאכילה, אבער ער האט א מחשבה ער וויל עס נעמען די אויף סוכה איז מבטל די פריערדיגע מחשבה. וואס הייסט בססן? בססן איז מחשבה, מחשבה. אלא למאן דאמר מאי בססן. דער וואס ער טייטשט דאס ווארט בססן, בססן ממש, אז ס'איז נישט גענוג וואס ער בינדט אויף די בינטל, ס'איז נישט גענוג א גילוי דעת די מחשבה, נאר עס דארף זיין ער זאל טוהן ממש א מעשה, ער האט עס געדרעשעט ברגלי בהמה, אדער האט עס געקלאפט מיט דעם, ער האט עס געמאכט ווייך, און בססן טייטשט ער איז פון דעם לשון בשמך נבוס קמינו, ס'איז פון דעם לשון צוטרעטן. אויב אזוי יא, מאי איכא למימר, וואס קענסטו זאגן? ווייל דא אויך זע איך דאך אז ווען איז עס מבטל דעם דין יד, דווקא ווען ס'איז א מעשה, אבער ווער זאגט מיט א מחשבה קאן מען עס? בלייבט דאך צוריק שווער מאי טעמייהו דרבנן, פארוואס האלטן די רבנן ביי דעם פריערדיגן פאל וואס מיר האבן פריער געלערנט אז אויב ער האט אפגעריסן, לאכילה, ווי דו ווילסט איינלערנען, און נאכהער האט ער באשלאסן לסכך, געט אוועק דעם יד. ענטפערט די גמרא, הכא נמי, ביי אונז אויכעט, שבססן ממש, די מחלוקת פון די אחרים מיט די רבנן, רעדט זיך אז דעמאלט ווען ער האט עס באשלאסן אויף סכך, איז נישט בלויז געוועזן א מחשבה נאר האט דאס ממש צוטרעטן. פרעגט די גמרא אי הכי מאי טעמייהו דאחרים, אויב אזוי וואס איז דער טעם פון די אחרים, פארוואס זיי זאגן די אחרים אז ס'איז נאך דא א דין יד, ער האט דאך געטון א מעשה אויף אוועקצונעמען די פריערדיגע מחשבה, ענטפערט די גמרא, דאמור כרבי יוסי, זיי האלטן ווי רבי יוסי, וואס רבי יוסי לערנט אז אפילו בססן בלייבט אויך די טומאה, אויף דער פריערדיגע משנה וואס מיר האבן געלערנט כל ידות האוכלין שבססן בגורן טהורות, איז דער אויספיר דארטן ורבי יוסי מטמא. דתנן האבן מיר דארטן געלערנט רבי יוסי מטמא, איז דאך שוין נישטא קיין שום קשיא, דאס הייסט אפילו. ביי א מעשה איז דא איז די זעלבע מחלוקת פון דארט רבי יוסי מיטן תנא קמא איז ביי אונז פון די רבנן מיט אחרים זאגט די גמרא האי מאי ווי שטעלסטו צו אונזער דין צו דעם דין וואס רבי יוסי רעדט זיך בשלמא התם דארטן טעמא דרבי יוסי איז די טעם פון רבי יוסי וואס ער זאגט אז כאטש ער האט געטון א מעשה. דאך זאגן מיר אז בלייבט נאך א יד, ווייל חזיא, ווייל צוליב דעם רבי שמעון בן לקיש, ער וויל נאך די שטרוי זאלן זיין צוזאמען, כאטש ער האט זיי שוין געמאכט ווייך, ער וויל גיין דרעשען, דאך איז ער נאך צופרידן מיט די שטרוי, דעריבער האט עס א דין יד, דאמר רבי שמעון בן לקיש, רבי שמעון בן לקיש האט געזאגט, לכאורה וואס איז די סברה פון רבי יוסי, וואס רבי יוסי זאגט אפילו בססן און מיר טייטשן בססן דשן איז נאך אלץ דא א דין יד, הואיל וראויות להופכן בעתר, וויילע ס'איז אים באקוועמער ווען ס'איז דא מיטן שטרוי צוזאמען איז קען ער עס איבערדרייען מיט א פארק, דאס מיט א ווידלע, דאס איז אזא שטעקן. וואס אין דעם שטעקן איז דאך דא דריי צו פיהר אייזן שטארצן ארויס ווי א גאפל, און מיט דעם א ווידלע, און מיט דעם אויך טוט מען עס איבערקערן, דעריבער האט דאס דארטן דעם דין יד. אלא אבער הכא דא ביי אונז, וואס דארף ער האבן די שטרוי? אויף וועלכע זאך דארף ער עס האבן? אויף סכך? למאי חזיא? נאכדעם ווי ער האט עס שוין ווי מען זאגט צוטראטן זענען נישט געבינדן, וואס וואס דארף אז דאס זאל זיין א יד צו דעם אוכל? ענטפערט די גמרא, חזיא ס'איז ראוי לכי סתר, ווען ער וועט צונעמען די סוכה למינקט להו, אז ער זאל האלטן בגילייהו אין די שטרוי זאל ער האלטן, וועט מיט דעם אראפקומען די ראשי שיבולים, ס'איז טאקע בשעת ער לייגט עס ארויף פאר סכך, וואלט ער נישט געווען עס ארט אים נישט דאס פארקערט נאר דא איז דאך אנדערש ער איז נישט צופרידן מיט דעם אוכל ווייל דער אוכל איז דאך א זאך וואס איז נישט כשר סכך, נאר ווען מען זאגט ס'איז אים ראוי דעמאלט ווען ער וועט גיין צונעמען וועט אים זיין לייכט עס איבערצודרייען. גופא האט מען פריער געלערנט כל ידות האוכלים שבססן בגורן טהורות, רש י פרעגט דא א שטארקע קשיא, רש י זאגט כ'האב געפרעגט די קשיא מיין רבי'ן, אומעדום וואו די גמרא ברענגט אראפ א מימרא פון אן אמורא, זאג איך, אמר מר. אדער איך זאג גופא. וואס דאס הייסט, ווייל כ'האב עס שוין אראפגעברענגט גיי איך עס מפרש זיין. אבער קיינמאל ביי א משנה טרעפט מען נישט די לשון אז ס'זאל זיין אין גמרא, און אויב ס'איז א משנה טרעפט מען קיינמאל נישט דאס ווארט גופא. זאגט רש י אויף דעם א תירוץ, ווייל די משנה איז פון טהרות, וואס אין טהרות איז נישט דא קיין גמרא אויף דעם. און ס'ווערט נישט מפורש ווי אנדערע משנה'ס, דעריבער שטייט דא אין גמרא גופא איך זאל דאס דא מפרש זיין. גופא האבן מיר פריער געלערנט כל ידות האוכלין, אלע ידות פון די אוכלין, שבססן, בגורן, וואו האבן מיר דאך צוויי טייטשן אויף בססן, איין טייטש איז בססן כ'האב אויפגעבינדן די בינטל, און איין טייטש איז בססן איך האב עס צוטרעטן, טהרות איז עס ריין. ורב יוסי מטמא מאי בססן, וואס איז טייטש דאס ווארט בססן? רבי יוחנן אמר רבי יוחנן זאגט בססן ממש ער האט גענומען בהמות האבן אויף דעם געטראטן אדער מיט די מקבות האט ער דאס אזוי צוקלאפט. רב אלעזר אומר, רב אלעזר זאגט, התיר אגודן, האט אויפגעבינדן די בינטל. פרעגט די גמרא, בשלמא לרב אלעזר, דאס וועט זיין גוט לויט רב אלעזר דאמר וואס ער זאגט, אז בססן מיינט מען, התיר אגודן, היינו דמטמא רב יוסי, פארשטיי איך פארוואס רב יוסי איז מטמא, רב יוסי זאגט ס'האט נאך דעם דין יד, ווייל איך האב דאך נישט געמאכט אזוי צו זאגן, אין דעם קיין מעשה. אלא לרבי יוחנן דאמר בססן ממש, רבי יוחנן זאגט אז מען מיינט כ'האב עס ממש צוטראטן, שטעלט זיך א שאלה, אמאי מטמא רבי יוסי, ער האט דאך געטון א מעשה מבטל צו זיין דעם דין יד, אמר רבי שמעון בן לקיש, הואיל וראויין ווייל ס'ראוי להופכן איבערצוקערן בעתר, מיט א ווידעלע איז עס באקוועמער איבערצוקערן. ווען ס'זאל זיין די שיבולים אליין, די עקן אליין, איז דאך וואלט דאך דורכגעפאלן, יעצט איז איז ער צופרידן פון דעם וואס צוזאמען אז זאל עס קענען איבערטרעטן. אמר רבי אלעזר, האט רבי אלעזר געזאגט, למה נמשלה תפילתן של צדיקים כעתר, פארוואס ווערט אין די תורה אנגערופן די תפילה פון צדיקים כעתר? שטייט דארט ביי יצחק און שטייט ויעתר יצחק נאכהער שטייט ויעתר לו, לומר לך דיר צו זאגן מה עתר זה אזוי ווי די ווידלע מהפך את התבואה בגורן טוט איבערקערן די תבואה אין דעם גורן ממקום למקום, פון איין ארט צו דעם אנדערן, אף תפילתן של צדיקים, די זעלבע זאך די תפילה פון די צדיקים, מהפכת דעתו של הקדוש ברוך הוא ממידת אכזריות למידת רחמנות, אז די תפילה פון צדיקים טוט שאפן די מידת הרחמים אפילו פריער איז געווען די פארקערטע. רש"י.